שוין רעדן אביסל וועגן די היסטערי פון אחשורוש פון די נס פורים, נישט די נס, קודם וואס איז וואס האט ער אויפגעטון, קודם וואס האט מען געזען אין נאכט סנחריב, וואס ער האט געטון איז ער האט איבערגעדרייט אלע פעלקער, וואס טייטש ער האט ער האט פארריקט די גאנצע מציאות פון די כדור העולם, כדור העולם, נישט געהאט די כדור העולם, מען האט נאר געוואוינט אין יענע געגנט,

ממילא איז געווארן די מציאות פון עבודה זרה איז געווארן אפגעשוואכט ווייל יעדע לאנד האט זיך געהאט זיין אזוי ווי מצרים האט געדינט די מזל טלה ווייל זיי האבן געהאלטן אז ניסן וואס די מזל טלה ארבעט שטארק און ברענגט די השפעות פאר די אזוי יעדע מדינה האט זיך געהאט זייערע מזלות יעצט אויב מען ווערט אוועקגעריקט ער גייט אהער ער גייט אהין סאו די אלטע מזל ארבעט שוין נישט דארט צו וואס עס איז שוין אויף א צווייטע פלאץ אוטאמאטיקלי די גאנצע מציאות פון עבודה זרה איז געווארן אפגעשוואכט איז אפילו די גמרא זאגט אז צום סוף זענען זיי צוריק געגאנגען גמרא ברענגט דארט מיט די מעשה פון רבן גמליאל מיט רבי יהושע דארט מסכת ברכות די גמרא ווייזט אויס אז עס זענען צום סוף צוריק געגאנגען אבער עס איז שוין נישט געווען די זעלבע דו ווייסט מען איז געווארן אוועק געריקט מען האט געוואוינט יארן לאנג אין א צווייטע פלאץ אפילו מען קומט צוריק צו די אלטע פלאץ אבער עס איז שוין געווען ווי מען זאגט א הפסק אינדערמיט סא איז די מעשה געווען אזוי אשור איז געווען דער מלך אשור סנחריב זיי זענען געווען צו זיינע עלטערן זיי זענען געווען די עמפייער זיי זענען געווען די הויפט נאכדעם די מעשה איז געווען נבוכדנצר אפאר יאר שפעטער, דאס וועט מען לערנען נאך, נאך אביסל, דאס טייטש, די מציאות פון די וועלט איז געווען אז עס איז נישט געווען איינער וואס איז געווען מורא'דיג שטארק, נבוכדנצר האט זיך צוביסלעך אויפגעבויט, און ער איז געווען א עכטע דיקטעיטאר, די וועג וויאזוי חזל לייגען אראפ וויאזוי ער האט. ער האט עכט, ער איז געווען א, ער האט, ער האט, ער איז געווען ממש, די גמרא זאגט צו ממש מושל בכיפה, נישט מושל בכיפה, אבער ער איז געווען א, ער איז געווען א עכטע דיקטעיטאר, די גמרא זאגט אז ער פלעג, ער האט ליב געהאט צו טון משכב זכור מיט אלע קעניגען פון די גאנצע וועלט, ס'טייטש יעדן טאג איז געווען א, אויפן רייע א צווייטער קעניג, געווען א, א עקלדיגער מענטש, און אין איין וועג איז ער געווען א מוראדיגער בעל השגה,

ער האט מורא געהאט פון די עתיד פון כלל ישראל, ער האט געוואוסט אז כלל ישראל גייט אז די כלל ישראל גייט צוריק גיין נאך די חורבן נאך די זיבעציק יאר האט ער געוואלט דאס האט ער געוואלט מאכן זיכער אז יעדער איינער גייט דינען עבודה זרה, מיט דעם האט ער געמאכט די זאך אז טאמער איינער דינט נישט עבודה זרה גייט ער אים אריין ווארפן אין פייער, און אזוי האט ער געהאפט אז כלל ישראל גייט ווערן אויס, די מציאות איז נישט געלונגען, חנניה מישאל ועזריה אזוי ווי די גאנצע מעשה דארט וואס שטייט אין דניאל, און. און די מעשה איז געווען אז אז אז ווען ער איז געשטארבן, ווען ווען ווען נבוכדנצר איז געשטארבן האט זיין זון אויל מרודך איבערגענומען, נאכדעם ווען זיין זון אויל מרודך איז געשטארבן האט בלשאצר איבערגענומען, ווער איז געווען בלשאצר, צו בלשאצר איז געווען א זון פון נבוכדנצר, צו ער איז געווען א אייניקל, צו ער איז געווען א זון פון אויל מרודך איז א מחלוקת אין די גמרא, על כל פנים בלשאצר האט איבערגענומען די מלוכה, און ער האט געציילט די חשבון פון זיבעציק יאר, לויט זיין חשבון די זיבעציק יאר האט זיך שוין געענדיגט, האט ער געגעסן אזוי ווי חז"ל זאגן, ער האט ארויס גענומען די כלים פון בית המקדש, ער האט אנגעטון די בגדי כהונה, און ער האט, און אזוי ווי ס'שטייט דארט אין דניאל אז יענע נאכט, און יענע נאכט איז ער געהארגעט געווארן, ס'איז געווען א מלחמה צווישן מדי און פרס אקעגן בבל, דאס כאטשיג בבל די זיי זענען געווען די עמפייער, איראק זיי זענען געווען די עמפייער, אבער למעשה איז געווען אז מדי און פרס האבן געווינען, דאמאלס האט זיך אנגעהויבן ווי מ'זאגט א נייע בבל איז אראפ פון די מאפ. בקיצור די גאנצע זאך פון בבל, יעצט נאכדעם וואס מדי און פרס האבן איבערגענומען איז נאך אלץ געווען די ענין פון מלוכה, ס'הייסט ס'איז געווען נאך די ענין פון מלוכה אבער ס'איז שוין געווען אויף א אנדערע אופן, ס'איז נישט געגאנגען מיט די אופן אזוי שטארט אזוי שטארק ווי א דיקטעיטאר, די די דיקטעיטארשיפ וואס איז געווען ביז דעמאלטס אז א מלך איז געווען די בעל הבית און א מלך איז געווען די די זאך, האט זיך עס אנגעהויבן אביסל צו, דעמאלטס האט זיך עס אנגעהויבן אביסל צו סוויטשן. יעצט די מעשה איז געווען ווען אחשורוש האט איבערגענומען, איז די שאלה אין די גמרא אויב אחשורוש געווען א קינד פון דריוש, צו ער איז געווען א אייניקל, צו ער איז געווען בכלל גאר א נישט געווען גארנישט פון די משפחה, און די מעשה איז געווען אזוי ווי די מ'האט מחליט געווען אז די מלוכה אזוי ווי מ'זאגט גייט נישט איבער פון טאטע צו קינד, ס'איז נאכנישט געווארן אזא זאך אזוי ווי ס'איז היינט, ס'איז אזוי ווי מ'טשוזט זיך א מלך, אזוי ווי מ'טשוזט זיך א פרעזידענט, אבער. ס'איז געווען וויבאלד די ענין פון דיקטעיטארשיפ האט זיך געסטאפט און ס'איז געווען א זאך מען האט מחליט געווען ווער ס'גייט געבן די מערסטע געלט אפקויפן די מלוכה ער גייט ווערן מלך. אחשורוש זאגן חז"ל האט געטראפן א אוצר, צו ער האט געטראפן די אוצר פון קורח, ער האט אפגעקויפט די מלוכה, ער האט אנגעהויבן א נייע מלוכה וואס די מלוכה איז א מלוכה פון געלט. דאס טייטש אזוי, רייכטום, יא דאס טייטש אזוי, נישט נישט א דיקטעיטאר, ער האט דירעקט זיך אויפגעפירט יא אזוי ווי אזוי ווי ס'שטייט דארט ער האט געמאכט א סעודה און ער האט געמאכט אז מען זאל געבן לעשות כרצון איש ואיש, און דער מלבי"ם איז מסביר באריכות, ער האט געטרייט צו מאכן א מלוכה אזוי ווי אביסל פרייהייט, עס הייסט נישט ס'איז געווען אזוי ווי ביז דעמאלס אזוי ווי ס'איז געווען אזוי ווי דער מלך זאגט און דער מלך קען טון וואס ער וויל ווייל דער מלך איז געווען משוגע און דער מלך האט געוואלט הרג'נען דער מלך האט געוואלט אזוי נבוכדנצר האט געוואלט טון משכב זכור וואס ער האט געוואלט וואס איז אים אריינגעפלויגן אין קאפ ניין ס'איז שוין געווארן אביסל אויף א אנדערע מ'האט געטרייט ס'זאל זיין אויף אביסל א נארמאלערע אופן

און ווי האט ער איר געטראפן? אין געפענגענישט, ס'הייסט ווען ס'איז געווען די מלחמה צווישן מדי און פרס מיט מיט בבל, און בבל האט פארלוירן, איז זי געגאנגען אין געפענגענישט, און און ער האט איר געטראפן, ער האט חתונה געהאט מיט איר, און ער האט געטראכט ס'איז א גוטע וועג ווי אזוי צו ווערן קעניג, דאס טייטש אזוי, ער איז נישט געווארן קעניג צוליב איר, ער איז געווארן קעניג ווייל ער האט אפגעקויפט די מלוכה, אבער למעשה. ער איז אריין אין א רויעל פעמילי, סאו האט ער געטראכט, למעשה זי האט געהאלטן א גאנצע צייט אז די גאנצע מלוכה פון אים, פארוואס ער איז אזא שטארקער מלך, קומט פון איר. סאו זי האט געהאלטן אז ווייל זי איז א אייניקל פון נבוכדנצר, וואס ער איז געווען ווי מ'זאגט די די די די די קעניג פון די גאנצע וועלט, און ער האט דאס איז ער געווען ברוגז. אים האט געבאדערט דאס, וואס דרייסט א קאפ, איך האב אנגעהויבן א נייע סארט מלוכה, וואס זאגסטו דו קומסט מיך אז דו ביסט א בנש"ק, דו האסט די בלויע בלוט, לאז אפ די בלויע בלוט, איך וויל נישט וויסן וועגן א בלויע בלוט, יא עס איז מיר א מורא'דיגע חשיבות צו האבן א בת מלך, אבער נישט דאס איז די מלוכה. וועגן דעם זאגט דער מלבים, דאס איז די סיבה פארוואס אחשורוש האט געטוישט, ווייל מדי און פרס, לויט איין פשט אין חזל, ווען זיי האבן איבערגענומען די מלוכה, זענען זיי געגאנגען ווערן קעניג אין בבל, זיי האבן געמאכט די די הויפט שטאט פון די מלוכה, זענען זיי געגאנגען צו בבל. דאס טייטש כאטשיג בבל איז געווען די לאנד וואס זיי האבן איבערגענומען, אבער וויבאלד בבל איז אלעמאל געווען די לעצטע הונדערט יאר, יא, ווען פון ווען בבל איז גרויס געווארן איז דאס געווען ווי מען זאגט די זאך, האבן זיי מחליט געווען, ס'גייען עס רופן טאקע מדי און פרס, די עיקר איז פרס, צום סוף איז נאר געווען פרס, מדי פרס איז געווען א שווער און איידעם, כורש מיט דריווש זענען געווען א שווער און איידעם, כורש איז געשטארבן, און נאכדעם האט דריווש המדי, די האט דאס סאו בקיצור נאכדעם איז עס געווארן, נאכדעם איז געווארן מער ווייניגער פרס, קודם איז געווען מדי קודם פרס, אויך די מחלוקת אין די גמרא ווען אמאל שטייט אזוי און אמאל שטייט אזוי, סאו נאכדעם שטייט אז די מעשה געווען אז האט האט וועגן דעם מחליט געווען אחשורוש ער גייט אוועק מופן פון בבל, ער האט ער געמופט קיין פרס, און ער האט געמאכט א באזונדערע שטאט, וואס די שטאט הייסט, וויאזוי געהייסן די שטאט נאר? ווי האט ער געוואוינט נאר נאר? שושן, געמאכט א שטאט שושן, ער זאגט דער מלבים אז שושן איז געווען א שטאט וואס ער אליין האט געבויט, ס'איז געווען א וואסער ארום דעם, און ער האט געבויט די שטאט, ער האט עס געמאכט, ס'טייטש ער האט אנגעהויבן דארטן די די, פארוואס האט ער דארטן מחליט געווען צו גיין? צו ווייזן ושתי אז. איך בין דער קעניג אלס געלט, איך האב א נייע זאך, כ'האב געמאכט רייכטום כ'האב געמאכט א פארטי כ'האב געמאכט א גאנצע צייט ארויסצוברענגען די פוינט אז די גאנצע מלוכה איז געבויט פון פון פון געלט פון רייכטום פון פון גוטסקייט יעצט אין די ווען די מעשה איז געווען אז דאס וואס דאס וואס אחשורוש האט גערופען אז ושתי זאל קומען אויסגעטון אהיי זאל קומען צו די סעודה וואס עפעס האט ער דאס געטון איז א משוגענער א צודרייטער, נאר דאס איז געווען די פוינט. ער האט געוואלט ארויסברענגען, קודם געוואלט ארויסברענגען, דו דרייסט א קאפ, דו ביסט די רויעל פעמילי, און דו ביסט דאס, ניין ניין ניין, כ'וועל דיך פארשעמען פאר א קהל ועדה. אין אנדערע ווערטער, דאס ווי כ'האב חתונה געהאט מיט דיר, איז נישט ווייל דו ביסט פון די רויעל פעמילי, כ'האב חתונה געהאט מיט דיר ווייל דו ביסט די שענסטע פרוי פון די וועלט. און איך וויל ווייזן פאר יעדעם איינעם ביסט די שענסטע פרוי, דאס איז געווען די נקודה וואס ער האט געוואלט, נישט געווען סתם א משוגענער, עפעס א וואס, יעצט א גאנצע צייט דארטן, איינמאל שטייט המלכה ושתי און איינמאל שטייט ושתי המלכה, באטעם ליין, ושתי המלכה, יא? אבער שטייט ווען ווען ער האט געוואלט זאל קומען, ווען אחשורוש האט געוואלט זאל קומען שטייט די גאנצע צייט ושתי המלכה און זי האט געזאגט המלכה ושתי, דאס הייסט די פייט איז געווען צי ס'איז ושתי וואס איז גראדע א מלכה אדער ניין המלכה ושתי, סאו דאס איז געווען די פייט צווישן זיי, די מעשה איז געווען אז זי האט נישט געוואלט קומען. ווייל זי האט געטענה'ט אז דו פארשעם מיך נישט ברבים, און אין אנדערע ווערטער דו האסט חתונה געהאט מיט מיר ווייל דו האסט געוואלט האבן די רויעל פעמילי, נישט ווייל דו האסט געוואלט האבן די שענסטע פרוי אין די וועלט. שוין, יעצט, ווען ווען ממוכן האט געטענה'ט אז אויב די גאנצע וועלט גייט געוואר ווערן פון די מעשה אז אחשורוש אז זי האט נישט געוואלט קומען, האט זי געטענה'ט אז פון יעצט מאל אן וועלן די פרויען זיך הייבן די קעפ. יא, ווען מען פארשטייט אז די גאנצע מלוכה פון אחשורוש איז געווען א מער א פרייע'שע דאס, פארשטייט מען מורא'דיג גוט וואס ממוכן האט מורא געהאט. סתם מען לערנט אין די מגילה, וואס האט ממוכן דאס האט מורא געהאט מ'וועט געוואר ווערן? זייער פשוט, אז זי האט נישט געוואלט קומען, שוין, איך ווייס אלע פרעגן, ס'הייסט קיינער פארשטייט נישט אז מען בעט א פרוי זאל קומען? די גוישע וועלט זענען זיי אויך געווען, זענען זיי געווען צווייטע קלאס בירגער דעמאלטס? יא, הונדערט פראצענט. יא, די פרויען זענען אלעמאל געווען צווייטע קלאס בירגער. יא, פארקערט נאך מער, די אידישע וועלט האט נאך געווען אזא זאך ווי מכבדה יותר מגופו, אויב ס'איז טאקע געווען מכבדה יותר מגופו, אין די גוישע וועלט איז א פרוי געווען גארנישט. יא, סאו, סאו דא האט ממוכן מורא געהאט אז דא וועט מען געוואר ווערן אז אחשורוש אז זי האט נישט געוואלט קומען, און יעדער וועט געוואר ווערן אה, מען קען זאגן פאר א מאן איך וויל נישט. וואס האט ער אזוי מורא געהאט? ווייל דא האט זיך אנגעהויבן א סוויטש אין די וועלט פון פרייהייט.

אין דער וועלט, אין דער וועלט. ביי נאפאליען. אה. נאפאליען איז געווען דער וואס האט אנגעהויבן די וועלט, ער האט אנגעהויבן צו רוקן די וועלט, ער איז געווען וואס האט אראפגעווארפן אלע מלוכות, זיין פייט וואס ער האט מלחמה געהאלטן מיט די גאנצע וועלט דעמאלטס, איז געווען ער האט אראפגעווארפן די מלוכה, ער האט אראפגעווארפן די זאך וואס הייסט א קעניג, און ער האט געטענה'ט אז דער עולם האט א האט א כח. דאס דער געדאנק האט נאפאליען אריינגעברענגט אין די וועלט. אנפאנג האט ער מצליח געווען, האט פארלוירן. עס איז ווערט קענען אביסל די היסטארי אין תשובות חתם סופר, זייער אינטערעסאנט. ער ברענגט עס, ווייסט איז אמאל געגאנגען אזוי אמאל געגאנגען אזוי, עס איז געווען א יאר אזוי יארן וואס נאפאליען איז געווען פארשפארט, נאכדעם איז ער, ער איז געווען, ער איז געווען, בקיצור צום סוף האט ער פארלוירן, איז געווען ווייסט די מלחמה, די גרויסע מחלוקת צווישן די רעבעס. דער תניא מיט ר' מענדל וויטעבסקי ווער עס זאל געווינען, צו די רוסלאנד זאל געווינען, צו נאפאליען זאל געווינען, שוין, בקיצור, די מציאות צום סוף איז געווען נאפאליען האט פארלוירן, אבער די מציאות פון נאפאליען, די געדאנק פון נאפאליען איז געווארן. סאו עס איז געווארן אזאך ווי פרייהייט. איך ווייס נאך ווען עס איז געווען די, ווען נאפאליען איז נאך געווען שטארק, האט ער געמאכט א סנהדרין. עס געווען א סנהדרין פון איין און זיבעציק חכמים, ער האט געוואלט מאכן די זעלבע, ער האט געמאכט די מציאות אז אידן האבן די זעלבע רעכט ווי די גוים, און עס איז נישט דא אזא זאך מער ווי געטאוס, ער האט ער האט אויסגעריסן די זאך וואס הייסט געטאוס, ער האט געזאגט די אידן קענען וואוינען איבעראל, שוין, דעמאלטס צוביסלעך איז געווארן די זאך פון פון פרויען איקוואל רייטס, דעמאלטס האבן זיך אנגעהויבן פרויען צו הייבן די קעפ, און און די ענין פון עבדים, יא, עס איז געווען אביסל שפעטער. אבער דער ווי מען זאגט אזוי געדרייט די וועלט האט נאפאליען, נאך נאפאליען איז שוין געגאנגען צוביסלעך מער און מער און מער און מער און מער, און היינט וויל מען שוין מבטל זיין אפילו די בית הכסא'ס פון מענער און פרויען, בקיצור דאס פארט. אפילו א מאן און א פרוי וויל מען אויך מבטל זיין. וואס הייסט? נישט דא א זכר און א נקבה. א מענטש. א מענטש.

אבער נישט אז ס'איז די זעלבע, זיי ווילען מאכען אז מענער און פרויען זענען די זעלבע מציאות, דאס איז א מיסטעיק. שוין, על כל פנים איז די איז די מעשה געווען ממוכן האט געזעהן לויט ווי ס' לויט ווי ס'גייט די מלוכה פון אחשורוש האט זיך אנגעהויבן אזוי צו פארמען אז ס'גייט ס'ווערט אביסל פרייהייט גייט געשעהן אז פרויען גייען זיך הייבן די קעפ, דאס האט ער נישט געוואלט. במילא מ'קען פארשטיין וואס ער האט דא געוואלט ויאמר ממוכן, ניין מ'דארף ארויס שיקן בריוון אז פרויען דארפן גיין די מענער זענען באלעבאס אין שטוב, יא להיות כל איש שורר בביתו שורר בביתו זיי זאגן שורר זיי זאגן סורר יא ער זאל זיין די זינגער ער זאל זיין די געוועלטיגער וואס ס'איז אבער על כל פנים יא אז אז אז במילא חז"ל זאגן אז די גוים האבן חוזק געמאכט די גמרא זאגט אז ווען ס'איז אנגעקומען די ערשטע בריוו און ער האט געזאגט אז מענער דארפן זיין די בעל הבית אין שטוב האבן זיי געלאכט ווייל כ'מיין ווער האט א הוה אמינא אז נישט? מ'קען זעהן דעמאלטס איז געווען אזוי שטארק אז די פרויען זענען געווען נישט סעקאנד קלעס סיטיזענס זיי זענען אסאך ווייטער אז ס'איז אנגעקומען אזא בריוו וואס ווילסטו ביסט משוגע ווילסט מאכן אזא זאך אז וואס איז די געדאנק פון דעם סאו למעשה למעשה איז די אבער ער האט מורא געהאט, ער האט געהאט וואס מורא צו האבן, זאג, מען קען פארשטיין, לויט די היינטיגע וועלט, קען מען פארשטיין וואס ממוכן האט אזוי געציטערט. שוין, די מעשה איז געווען, מען האט מען האט אנגעהויבן צו אחשורוש, בקיצור, אחשורוש האט איינגעפירט די די זאך, דאס די נעקסטע, די נעקסטע זאך וואס ער האט געטון, ער איז געגאנגען און אויפגעזוכט די שענסטע מיידלעך פון די גאנצע וועלט, איז אויך א זאך וואס איז נישט דערהערט געווארן ביז דעמאלסדיגע מציאות, ווייל ביז דעמאלס איז געווען א זאך ווי א מלך, און עס איז געווען אזא זאך אז א מלך האט חתונה מיט א מלכה פון א רויעל פעמילי, ווייל אלעמאל איז געלאפן, ס'איז אלעמאל געלאפן מלוכה מיט, זיי האבן באלעבאטעוועט אויף די, א מלך איז געווען אזוי ווי א באלעבאס אויף א שטאט, סאו די מעשה איז געווען אז דער מלך נעמט נעמט א. איך האב נישט געווען קיין מלך ער. אה? איך האב נישט געווען קיין מלך. שוין, ער האט אנגעהויבן א נייע זאך אז ער איז געווען א מלך וואס האט אנגעהויבן א נייע סארט מלוכה, א מלוכה וואס ס'איז פרייהייט, אויב אזוי דארף ער נעמען די שענסטע מיידל. סאו דאס איז געווען די זאך וואס ער האט, דאס איז געווען, דאס איז געווען די זאך. יעצט, למעשה איז געווען אז ער האט, ווייסט, ער האט געדארפט האבן איין מלכה, אין אנדערע ווערטער ער קען נישט האבן הונדערט מלכות, ווייל פארשטייט זיך א מענטש, שטייט, שטייט אלעמאל ווען א מענטש האט געהאט, שטייט למשל דוד המלך האט געהאט אכצען ווייבער איז געווען איין פרוי וואס זי איז געווען די מלכה, סאו ער האט געדארפט האבן איין מלכה, וואס מיינט נישט ער האט אהיימגעשיקט אלע אנדערע פרויען. ער האט געהאט, דאס איז געווען שומר אפלאקשען, אבער עס איז געווען, ער האט געזוכט א מלכה, און אסתר איז געווארן די מלכה. שוין, די מעשה איז געווען אז ווען, ווען, ווען אידן זענען געגאנגען צו די סעודה פון אחשורוש, יא, זיי האט מרדכי געטענה'ט מען טאר נישט גיין, וואס איז געווען די שאלה פארוואס יא גיין נישט גיין? די מעשה איז געווען נאכאמאל ס'האט זיך געגעבן א סוויטש פון די ענין פון דיקטעיטערשיפ האט זיך געטוישט אביסל און די אידן האבן געוואלט ווי מען זאגט אביסל הנאה האבן פון די פרייהייט סאו ממילא וועגן דעם ווען אידן זענען געגאנגען צו די סעודה איז נישט געווען אזא זאך מען וויל דזשוינען א פארטי מיט א גוי ס'איז געווען די ענין אז פארקערט אחשורוש האט געוואלט אז די אידן זאלן קומען. אזוי ווי נאפאליען ווען ער האט אנגעהויבן פרייהייט האט ער, ווייסט ווי מ'זאגט, די ערשטע זאך האט ער אנגעהויבן מבטל געווען די געטאוס, און ער האט געמאכט אז אידן זאלן האבן די זעלבע רעכטן ווי די גוים, ווייל ס'איז נישט דא קיין שום נפקא מינה נישט בין עם ולשון צווישן איינעם און צווייטן, יא, די זעלבע זאך האט אחשורוש געוואלט טון מיט די אידן, וועגן דעם האט ער גערופן די אידן צו די סעודה, זיי האבן געהאלטן אז די מלך רופט דארף מען קומען, מרדכי האט געטענה'ט אז ניין. דאס איז א גרויסע סכנה, דאס אז מען זאל ווערן ווי מען זאגט נאנט מיט די גוי איז א גרויסע סכנה, ווייסט מען די די ער טייטשט די די חוות דעת האט געשריבן א חיבור אויף מגילה, וויאזוי הייסט עס? וויאזוי הייסט די חוות דעת חיבור? חומש. ער זאגט א מורא'דיגע פשט, ער זאגט אז אז מען האט געשריבן אין די ערשטע בריוו להשמיד להרוג ולאבד את כל היהודים, האט אחשורוש געטענה'ט, מען דארף נישט הרג'ענען די מציאות די אידן, מען קען טייטשן, מען זאל מאכן פארלירן די רעליגיע, ווי אזוי מאכט מען דאס? מען מאכט אלע אידן זענען אויסגעמישט מיט די גוים, אלעס ווערט איינס, ווערט אטאמאטיש די אידישע רעליגיע ווערט אויס, יא, מען זאגט וואס אמעריקע האט געהארגעט פון אידן פון אידישקייט אסאך מער ווי רוסלאנד מיט זייערע, וואס רוסלאנד האט געטון די אידן האט געפייניגט אידישע קינדער, האט אמעריקע האט אמעריקע מיט פרייהייט סאו מרדכי האט געטענה'ט, דו קענסט נישט, מען קען נישט גיין צו די סעודה, ווייל ס'איז דא אזא זאך, מען טאר נישט, מען טאר נישט זיין פריי. ער האט געטענה'ט פרייהייט, פרייהייט איז א געפערליכע זאך. אה? ממילא. וועגן דעם וועגן דעם האט ער נישט געלאזט גיין צו די סעודה, דאס איז דאס איז געווען די סיבה וואס מרדכי, ווייל מרדכי האט געוואלט ווי מען זאגט אז ס'ווערט ווי מען זאגט א נייע מציאות, ס'ווערט א פרייע וועלט, אבער די איד מיט די גוי דארף אלעמאל וויסן אז מען טאר נישט מען טאר נישט זיין מען טאר נישט זיין איינס. שוין די מעשה איז געווען דער מרדכי וואס האט געוואלט אזוי שטארק אז די אידן די גוי זאל זיך נישט אויסמישן, איז פונקט געשען אז די מיידל וואס איז געווארן אויפגעצויגן ביי זיך אין שטוב, אסתר, שאלה'ס ווי אלט זי איז געווען, ס'דא איין גרסה אז זי איז געווען זיבעציג יאר אלט, ווייסט, סאו אזוי די זיבעציג יאר און זי האט אויסגעקוקט ווי א יונגע מיידל. און די מרדכי וואס האט געקעמפט אז אידן זאלן זיך נישט אויסמישן מיט די גוי, האט דער אייבערשטער געמאכט אז די מיידל וואס איז געווארן אויפגעצויגן ביי אים, די דארף חתונה האבן מיט דעם מלך. וואס טייטש אויבן אויפיג? העלא? ער איז געווען דער וואס האט געקעמפט, ער איז געווען דער וואס איז געווען אזוי שטארק, און פונקט ביי אים זאל געשען די זאך, דאס מיינט אז מען ווייסט נישט די אייבערשטער'ס וועגן. אסאך מאל זעט עס אויס אינטערעסטינג, און רשי זאגט אז ווען די מעשה איז געווען אז ווען אסתר אז יעדן טאג איז מרדכי געגאנגען אין חצר בית הנשים לדעת את שלום אסתר ומה יעשה בה, ער האט געוואלט וויסן וואס דא איז געשען, פארוואס איז דאס געשען, וואס איז די סיבה וואס דער אייבערשטער האט געמאכט אז די מיידל איז אריינגעגאנגען בבית בבית אחשורוש, נאכמער דער מענטש האט האט האט האט די פרוי זי זי אסתר האט געהאלטן די גאנצע תורה ווייטער, אלעס האט זי געהאלטן ווייטער, זי האט פסח געמאכט, זי האט געגעסן כשר, און. אזוי אין אנדערע ווערטער זי האט געמוזט דארט זיין ווייל נישט איז ס'איז זיין א מורד במלכות סאו זי דארף זיך נישט מוסר נפש זיין זי מעג זיין זיין מלכה אבער אין די אנדערע וועג זי דארף האלטן די תורה סאו זי האט געהאט מורדיגע מסירות נפש צו האלטן די תורה ואת מאמר ואת מאמר מרדכי אסתר עושה וואס טייטש וואס מרדכי האט געהייסן וועלכע הלכה האט זי געטוהן. כאשר היתה באמנה אתו, אזוי ווי ווען זי איז געווארן אויפגעצויגן ביי מרדכי, אלע שאלות וואס זי האט געהאט האט זי געפרעגט מרדכי, אזוי האט זי ווייטער געטון, ס'האט זיך גארנישט געטוישט אין איר לעבן פון דא ביז דא, און זי איז קיינמאל נישט געגאנגען צו אחשורוש, זי איז אלעמאל נאר אחשורוש האט איר געדארפט רופן, אבער זי איז געווען זייער, זי האט זיך ווי מען זאגט אויפגעפירט ווי א איד אין יענע הויז, סאו דער אייבערשטער מסבב כל הסיבות האט עס אזוי געמאכט, ווייל ווי מ'זאגט די גאנצע מעשה פון פון די מגילה איז געווען בערך א חשבון פון נײַן יאר זאגן זיי, פון ווען די מעשה איז געווען מ'האט געהרג'עט ושתי ביז די מעשה איז געווען וואס איז געווען נײַן יאר, און זיי זאגן אז לויט איין גרסה האט אסתר געהאט א קינד פון אחשורוש, און דאס איז געווען דער דריוש וואס האט איבערגענומען די מלוכה לויט איין גרסה. איז ער געווען א איד? איז געווען א איד לויט דעם. יעצט זיי פרעגן ווי אזוי אין הלכה האט ער געווען א גוי, סאו זיי זענען ביזי דערמיט, ס'איז אביסל א פראבלעם.

האט זיך געענדיגט און נאך א קליינע שטיקל צייט דערנאך איז אחשורוש געשטארבן, וואס טייטש די גאנצע מעשה פון אסתר איז געווען נאר צו ראטעווען כלל ישראל, נאכדעם איז געווען די גאנצע ווי מען זאגט די געים איז אווער. דו ווייסט מרדכי און אסתר לויט איין גירסא ליגן זיי צוזאמען דארט אין איראן, דארט אין איראן האבן זיי צוזאמען א קבר, ווי קומט אסתר צו מרדכי? ווייל די מעשה איז געווען אז אחשורוש איז גראד נאכדעם געשטארבן און שוין ס'איז צוריק צו דאס צו די אלטע, דאס הייסט די גאנצע ניין צען יאר וואס דא איז געווען איז פלעין צו ראטעווען כלל ישראל. ארייט.